אקעי, איינער געפרעגט אזוי, לעצטע וואך האבן מיר געזאגט אזוי ארויסגעטאן פון מויל אז סאושעל מידיע איז קען זיין עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, האט איינער מיך געפרעגט איך האב עס געמיינט ממש אמת'דיג, צו אזוי ווי די סאטמאר רב פלעגט זאגן אז ציונות איז עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, האב איך געזאגט אז.

וואס איז עבודה זרה? וואס איז עבודה זרה? עבודה זרה מיינט מען איז אזוי קאנעקטעד צו עבודה זרה אז זיי פלעגן זיך ממש נישט קענען שיידן, יא די גמרא ברענגט דארטן ביי אז ר' מנשה, די אמורא ר' מנשה, האט געהאט אמאל א ספק וויאזוי ווען מען שניידט אויף א חלה פון וועלכע פארט מען דארף עס אויפשניידן, שוין ברענגט די גמרא דארטן אז ער האט געהאט א ספק, געגאנגען שלאפן מנשה המלך איז געקומען צו אים אין חלום. און מנשה המלך האט אים געזאגט וויאזוי מען דארף מאכן א מוציא, האט ער אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, דו האסט געווען א עובד עבודה זרה, איך פארשטיי נישט, דו, דו, זאגט ער, דו ווייסט וואסערע תלמיד חכם איך בין געווען, דו ווייסט וויפיל לערנען איך האב געקענט, ער האט ביי צום מסגנגסטען האבן עס געשמועסט אז ס'שטייט אין חזל, די חזל רעדן אויס די דריי וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא, יא ס'איז ירבעם מיט אחאב מיט מנשה מיט מנשה המלך זיי זאגן פארוואס רעכנט מען אויס די דריי ווייל די דריי זענען געווען געוואלדיגע תלמידי חכמים טוט אויף אדמור גענעדיגט זיך דאן דערויף איי וואלסט געווען א עובד עבודה זרה זאגט ער ווען דו וואלסט געווען אין אונזער דור וואלסט מיר געדינט עבודה זרה וואלסטו וואלסטו פשוט געגאנגען מיט מיט א קורצע רעקל זאלסט קענען לויפן שנעל ווייסט מ'האט א לאנגע רעקל קען מען נישט אזוי שנעל לויפן וואלסטו געגאנגען מיט א קורצע רעקל זאלסט קענען לויפן שנעל זאגט ער עס איז געווען א געפערליכע געווען עבודה זרה מ'איז געווען ממש עדיקטעד. אמת'דיג אריין יעדע זאך וואס א מענטש איז עכט אדיקטעט ער קען נישט לעבן אן דעם גייט אריין די גדר פון עבודה זרה אקעי שפיכות דמים ווי קומט ווי קומט הא? זעלבע זאך יא שמאוקען אויב א מענטש איז ממש אדיקטעט ממש ער קען נישט לעבן אן דעם דארף מען טראכטן עס גייט אריין אין יא שפיכות דמים וואס איז שפיכות דמים יא זייער אסאך מאל

אבער למעשה די מציאות איז אז יע אז די די די בקיצור ס'פארט ארום יעדער לאכט און דער מענטש ווערט פארשעמט נישט נאר ער זיינע קינדער זיינע אייניקלעך עטס געדענקטס אפאר יאר צוריק איז ארום געפארן א ווידיאו ווי צוויי אלטע אידן אין בית מדרש האבן זיך ארום געהארגעט יא און ס'איז געווען ס'איז געווען זייער ס'איז געווען זייער אינטרעסטינג יא יעדער האט עס געזען ס'איז געווען פאני צוויי אלטע זיידעס הארגען זיך ארום ווי צוויי קינדער אבער למעשה למעשה ווען איינער טוט אזא זאך, דאס איז שפיכות דמים. ווען איינער פארשעמט יענעם, די גמרא זאגט אז כל המלבין פני חבירו ברבים, די גמרא זאגט אז די גמרא זאגט די לשון אז ס'איז אזוי ווי אזוי ווי מ'וואלט געמאכט שפיכות דמים. וואס? אפילו יענער ווייסט נישט. קודם אפילו יענער ווייסט נישט, און נאכדעם יענער ווערט געוואר. זיינע קינדער, זיינע אייניקלעך, יא, יעדער איינער ווערט געוואר. ס'איז א זאך וואס סוף כל סוף ווערט מען געוואר אז. במילא ס'איז דאס גייט אריין אין די גדר פון שפיכת דמים. און מיר ווייסן אז דאס די גמרא זאגט אז אז מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, איז דאס א אגדתא גמרא אבער תוס' נעמט עס אן פאר א דבר פשוט, תוס' פרעגט א קשיא וואס וואס שרייבט מען עס נישט צווישן די ג' עבירות החמורות שיהרג ואל יעבור יא ס'הייסט תוס' נעמט עס אן פאר אז אז ס'איז א הלכה יא א מענטש דארף זיך ענדערש פארברענט ווערן נישט חלילה צו פארשעמען א צווייטע איד. און עס איז דא א תשובה פון רבי שלמה זלמן אוירבאך, ער קלערט אריין צי איינער מעג מחלל שבת זיין, ער זאגט הלכה למעשה מען מעג, אז איינער למשל ווייסט אז עפעס א מענטש גייט ווערן פארשעמט דארט און דארט, און ער וויל אהין פארן מיט זיין קאר יענעם ראטעווען פון די בושה, זאגט ער הלכה מעג מען מחלל שבת זיין, זאגט ער ווייל בושה איז שפיכת דמים, בקיצור מעג מען יענעם ראטעווען כדי יענער זאל נישט פארשעמט ווערן, הכוונה עס איז נישט קיין.

איינער האט זיך דערמאנט דערפון, און ער וויל נאכאמאל מאכן די עולם לאכן, סאו נאכאמאל נאכאמאל פארשעמט, יעדע מאל. סאו ווער באקומט א וואוט יעצט? אקעי, סאו זיך איז א שרעקליכע זאך, איך זאג ווען יענער, אפילו יענער האט שוין תשובה געטון, ווייסט, אסאך מאל א מענטש גייט צו יענעם, ווייסט איך האב דיך פארשעמט ברבים, איך וויל דיך איבערבעטן, שוין, אקעי איך בין דיך מוחל, יעצט גייט עס נאכאמאל, ס'דא נאך א, ס'דא נאך, ס'דא נאך א ווינט, יא ס'דא סעקאנד וועיוו, יא און ס'איז, און ס'פארט ארום נאכאמאל, ער דארף נאכאמאל איבערבעטן, איי האט גארנישט יעצט געטון? סאו א צווייטער האט געזאגט ס'האט נישט קיין נפקא מינה. יא, ער איז געגאנגען פארשעמט און עס איז א שרעקליכע זאך, ווייסט אמאל איך טראכט, וויאזוי קען מען תשובה טון? ס'איז עפעס א, עפעס א, ס'איז אזוי ווי, לכאורה אזוי ווי ס'שטייט אין ספרים, ווייסט ווען א מענטש, רחמנא לצלן, טאמער איינער האט געוואוינט מיט א גוי'טע און געהאט א קינד, שטייט ווען ווערט ער געוואר אז די תשובה איז א עכטע תשובה? ווען יענע קינדער שטארבן. סאו ווייסט ער אז די תשובה איז געווען א עכטע תשובה? איך ווייס נישט, ס'קען זיין, איך ווייס וואס געשעהט אז ס'פארט אראפ פון סאושעל מידיע, דעמאלטס איז פשט אז דער אייבערשטער וועט מאכן זיכער ס'וועט אראפ פארן, אבער כל זמן ס'איז דארט און מענטשן קענען עס דורות הבאים קענען עס כסדר זעהן, ס'איז א געפערליכע מעשה דאס, ס'איז א זאך וואס וואס איז, בקיצור ס'איז אזא עבירה וואס ס'האט נישט קיין סוף, ממילא זאל מען זייער אכטונג געבן חלילה וחס נישט ארויפצולייגן, איינער האט פארציילט איז געווען ביי א חתונה די כלה האט גע די כלה האט גע'חלש'ט.

יא, ער איז בטבע געווען זייער א שארפער מענטש, דאס איז די משפחת טייטלבוים ווער ס'ווייסט, יא די ישמח משה שרייבט אז אז זיינע אייניקלעך זאלן זיין זאלן זיין ביימער אין וואלד וואלטן זיך שלאגן, וועלן די ביימער זיך שלאגן, ס'איז א ס'איז א ס'איז א ס'איז אלע זייער רעבעס, יא ס'איז באקאנט די ייטב לב, ייטב לב האט געוואלט זיין א רעבע. צאנזער רב האט אמאל געזאגט אזוי, ווער ס'וויל זיין א רבי איז נישט קיין רבי, זאגט ער, ס'איז דא א איין יוצא מן הכלל, ייטב לב האט געוואלט זיין א רבי און איז געווארן א רבי, האט ער געזאגט אז די סיבה איז, ער האט געפילט ער האט אין זיך די מידה פון די פייטן, יא, ער איז געווען א טייטלבאום, האט ער געפילט אז די קנאות, און די איינציגסטע וועג ווי אזוי ער קען עס יוזן, ער וועט ווערן א רבי און ער וועט פייטן מיט השכלה, און ער האט געטון א מורא'דיגע דזשאב. סאטמאר רב האט געזען ער האט דאס, האט ער געפרעגט מיט ציניזם מיט ציניזם, יא ער האט ער האט געטון א מורא'דיגע דזשאב. סאו סאו למעשה וואס עס איז געווען אזוי צום סאטמאר רב איז מען געקומען אמאל ער זאל אונטער'חתמ'נען אקעגן איינע פון די גרויסע רעבעס. ער האט געהאקט אויף עפעס א רעבע און ער איז געקומען אז ער זאל אונטער'חתמ'נען. האט ער געזאגט ס'איז נישט דא אזא זאך. מ'חתמ'ט מען נישט אקעגן א מענטש. האט ער געזאגט אזוי זאגט ער דאס וואס איך רעד אמאל אקעי איך האב גערעדט און עס איז געווארן שלש סעודות תורה און פערטיג.

און א גאנצן טאג מאכט מען פיקטשערס פון זיך ווי מען איז אויף א שיינע מצב, מען גייט צו א חתונה אדער מען גייט אין א סטאר אדער די קינדער זענען קיוט און סאו בכלל די מענטשען וואס זענען אויף סטעיטוס, איך מיין אז אז די ווען מען זעט א מענטש איז אויף סטעיטוס מיינט אז די מענטש האט נישט קיין טראפ סעלף עסטיעם, אקעי ס'א שמועס פאר זיך, איינער וואס האט סעלף עסטיעם גייט נישט ארויף אויף סטעיטוס, איינער וואס אויף סטעיטוס מיינט איך האב נישט קיין שום

סאו איז קודם אפילו לאמיר זאגן מען לייגט נאר ארויף ווי אסאך מענער באקלאגן זיך ווען ווייסט איך האב שלום בית'ס יא אסאך מאל די מענער זאגן די ווייב שטעלט מיר נישט צו קיין נארמאלע סאפער סאו נאר פאר די קאלערס זי לייגט פאר קאלער יא די גרינע די גרינע ביימער וויאזוי הייסט עס בראקעלי יא אזוי אזוי אזוי איך האב עס. איז פיין אבער זי ווייסט איך האב עס פיינט לייגט מען עס ארויף אויפן טעלער איך אפילו די פלייש קען איך נישט סובל זיין ווען ס'איז דא א בראקלי לעבן דעם נאר ווייל פאר די פיקטשערס ס'דארף זיין מייערען מיט מיט בראקלי די גרינע מיט די געלע מיט די דאס און יעדן טאג גייט ארויף אזא זאך אויף די סאפער מאכט מען די דאס און ס'איז אויף די סטעטוס סאו אין אנדערע ווערטער זי קאכט נישט סאפער פאר די מאן, זי קאכט סאפער פאר סטעטוס, יא ס'שטימט נישט צו זאגן, אפילו לאמיר זאגן אבער חלילה וחס די פרויען זיי לייגן ארויף פיקטשערס פון זיך, האלט אין איין ארויף לייגן פיקטשערס אפילו לאמיר זאגן ס'איז די צניעות'דיגע פיקטשערס יא ס'איז די צניעות'דיגע אבער די נקודה איז זי לייגט זיך אין רשות הרבים, ווייסט איך האב אמאל געפרעגט א פרוי וואס טוסטו זאגט זי מיר וואס איז די פראבלעם מענער קוק מענער זאלן נישט קוקן איך האב געבעטן איך מאך עס פאר די פרויען איך מאך עס נישט פאר די מענער אבער ס'איז נישט רייט. יא, ס'איז נישט רייט. פשט איז כל כבודה בת מלך פנימה. א פרוי, א פרוי דארף זיין א פרוי דארף זיין, א פרוי טאר נישט זיין אין די גאס. און בפרט כ'האב שוין געהערט פון, מ'ווייסט, לעצטנס איז מיר אנגעקומען אסאך אזעלכע מעשות, דא היימישע מיידלעך, זיי גייען ארויף אויף סטעטוס און זיי קענען שיקען פיקטשערס וואס איז עכט נישט צניעות'דיג, מער פון דעם וואס מ'טאר נישט ארויס זאגן דא ווי אזוי זיי שיקען די פיקטשערס, און ווען זיי האבן מיליאן, צוויי מיליאן, דריי מיליאן דאס, דעמאלס פילן זיי גוט, זיי פילן זיך דעמאלס זענען זיי א יש.

גייט ער יעצט אוועק פון די ווייב? גייט ער אוועק פון די קינדער? מען קען נישט זיין קאנעקטעד? קאנעקשאן, בקיצור, קאנעקשאן מיינט אז א מענטש איז הונדערט פראצענט קאנעקטעד, און אפילו לאמיר זאגן יעדער נארמאלער מענטש ווייסט א מענטש, די מח פון א מענטש פארט, א מענטש האלט אין איין פארן, קען א מענטש קען נישט זיין אין איין פלאץ, אבער מיט דעם אלעמען, אבער ער טוט נישט עפעס פארקערט, די רגע וואס א מענטש גייט אריין, ער הייבט אויף די טעלעפאן, ער גיבט נאר א קוק, איז די טייטש איך בין נישט דא, סא למעשה ס'איז זייער א. איך זאג, מען דארף וויסן אז מען וויל זיין קאנעקטעד צו די ווייב און די קינדער, די איינציגסטע וועג איז, איך זאג מען זאל נישט האבן די פאון, נישט מען זאל האבן די פאון און קוקן, מען זאל לייגן די פאון דארט און מען קומט אריין דארט, מען הענגט אויף די קאוטס, זאל מען אריין לייגן די טעלעפאון נישט אויף ווייברעיט, אויף סיילענס אדער אויף אויסגעלאשן. ס'דא. ס'דא אסאך מאל מענטשן וואס זיי סתם אויכעט זייער א מאדנע זאך, מ'קען זעהן מענטשן אין די גאס רעדן אויפן פאון, אויכעט איז א משוגענע זאך, שיינדיג מצב, יא מענטשן אפילו אפילו תלמידי חכמים, ווייסט ווען מ'גייט אויף די גאס, מ'זעהט זיי ווי זיי רעדן, זיי האבן גאנצע שמועסן, מ'שמועסט זיי, יעדע שלום בית אישו דארף מען, ווייסט, איך גיי אונטער מענטשן, איך קען געוואר ווערן פונקטליך עקזעקטלי וויאזוי זייער שלום בית איז.

נישט שטיין אין די גאס און שמועסן. וואס? נאכאמאל זאל מען עס טון ווי שנעל, אבער נישט אזוי ווי מ'זאגט די אפיס איז אין די גאס, מ'גייט אהיים, מ'גייט, מ'קומט, אלעס איז אין די גאס. און נאך א זאך אסאך מאל, אסאך מאל גייט מען אריין אין א קאר, און עס איז דא א גאנצע עולם זיצט דארטן, עס איז אויך עפעס נישט ווערד.

מען איז ביזי מיט יענעם סאו וועגן דעם זאל מען בקיצור אין די גאס זאל עס זיין די איך מיין אזוי עס איז נישט קיין נארמאלע זאך איך מיין מען זאל עס סטאפן אקעי נעקסטע שאלה יא איינער פרעגט מיר אזוי איך בין שוין א לאנגע צייט. עדיקטעד צו סאושעל מידיע און ס'איז אנגעקלעבט אין מיר אזוי ווי א דאגי, איך קען זיך נישט שיידן פון דעם, זאגט ער, יעדע רגע וואס איך בין נישט מיט סאושעל מידיע פיל איך ווי איך, ממש איך פיל ווי ס'איז אבר מן החי, איך פיל ווי כאילו כאילו איך בין נישט א מענטש, כאילו ס'פעלט מיר עפעס, איך דארף יעדע רגע דארף איך וויסן עקזעקטלי וואס גייט פאר אין די וועלט, טאמער ס'איז דא איין רגע וואס איך בין נישט אויף סאושעל מידיע, איך פארליר עפעס, ממש איך פארליר עפעס. און און פארשטייט זיך וועגן דעם כ'האב נישט קיין שייכות צו מיין מיין ווייב מיט מיינע קינדער, ביי די ארבעט איז מיין באס זייער אויפגערעגט אויף מיר ווייל יעדע האלבע מינוט, כ'טוה מיין דזשאב אבער כ'טוה מיין דזשאב יעדע רגע בין איך אויפן פאון, אין אנדערע ווערטער איך טוה מיין דזשאב וויפיל ווייסט מיין באס זאל מיר נישט קענען ארויסווארפן, אבער זהו, און איך בין עכט נישט דארט, קען זיין אפילו א הלכה'דיגע שאלה צו ער איז א גנב. ווייל דורך ווען איינער ארבעט ביי איינעם דארף ער זיין אינגאנצן דארט. אמאליגע צייטן האט מען נישט געטארט אפילו געבן שלום, היינטיגע צייטן מעג מען געבן שלום, היינטיגע צייטן מעג מען אויפהייבן א טעלעפאן קאל. יא, מסתמא. אבער ווי האלטן די אינדישע? יא, אקעי, זאג איך, ווייל וואס איז נישט מיין היינטיגע צייטן נישט מיין, אבער דער באס איז מקפיד אז מ'איז ביזי מיט אנדערע זאכן. סאו. סאו אין, און ער זאגט ערב שבת איז ער מורא'דיג נערוועז, שבת איז א טאג פון אויפגערעגטקייט, יעדע רגע ווארט ער שוין, יא עס שטייט דארט מצפין לכלות השבת, וואס שטייט די לשון לכלות השבת, מ'גייט אויס פאר דעם שבת, סאו יא ער ווארט לכלות השבת, ער ווארט די שבת זאל שוין אוועק גיין, ער האלט נישט אויס ווייל ער קען נישט האבן זיין אייפאון, יא סאו. ער בעט זיך ביי מיר, יא, זאג מיך א עצה, ווי אזוי קען איך פטור ווערן פון דעם, איך קען נישט, זאגט ער, די עצה וואס איך האב געזאגט לעצטע וואך, יא, אין שאלות ותשובות נאמבער צוויי, יא, האב איך געזאגט, א מענטש זאל זיך צוגעוואוינען אפאר שעה אין טאג זאל ער זיין אן די פאון, ער זאגט ס'איז נישט מעגליך, ער קען נישט. ער קען נישט, אפילו ער האט עס פאר פינף מינוט פילט ער ווי ער האט די פאון ביי זיך א גאנצע צייט, ער דאוונט שמונה עשרה זאגט ער אזוי שנעל, ער כיפערט אזוי שנעל שמונה עשרה ווייל שמונה עשרה ווייסט ער אין הלכה טאר מען נישט ארויסנעמען די פאון פון טאש, אבער ממש ער מאכט די שמונה עשרה אין א האלבע מינוט ווייל ער קען נישט ממש ער קען נישט זיין מיט די איידיע אז קריאת שמע אויכעט די ערשטע ברכה די ערשטע יא ביז ובשעריך מאכט ער זיכער אז יא אבער ער מאכט עס אויכעט זייער שנעל.

אבער דאס איך האב געזאגט אז א מענטש זאל טרייען אפאר שעה אין טאג נישט צו זיין מיט די פאון איז א אמת'ע זאך, איך האלט אזוי, יא א מענטש זאל אזוי טרייען צו טון, ביי די ארבעט זאל א מענטש האבן די פאון, ווען ער קומט אהיים נאו פאון. האט א שוטה פארזאגט א מצוה וואס אויב ער לייגט א דעקל אויף די קיין מאשין ער וויל אבער אויס ווערן אויס שוטה פרעגט ער וואס איז די עצה? קען וואס? יא סאו בקיצור בקיצור איז די איז בקיצור איז אזוי איז איז איז איז אוודאי דאס איז די בעסטע, אבער א מענטש וואס איז עדיקטעד קען נישט סטאפן מיט איין מאל, ס'איז נישט מעגליך. ס'איז אזוי, די די וועג ווי אזוי ער זאל עס טון איז, ער זאל סטאפן למשל פאר פינף צען מינוט א טאג. פינף צען מינוט א טאג, די צען מינוט האב איך נישט די פאון. יעצט אבער ווען ס'קומט אריין די געפיל אז די צען מינוט גיי איך פארלירן נייעס, וואס טייטש איך גיי נישט וויסן וואס ס'טוט זיך אויפן וועלט. ער דארף צוגיין מיט די געדאנק, איך בין מסכים פאר צען מינוט נישט צו, ווייסט, צו האבן די פעין

פיל די פעין, דאס שטארקט די מאסעלס. די זעלבע זאך איז אימאשענעל פעין, ארבעט אויף די זעלבע וועג. א מענטש למשל האט אימאשענעל פעין, דארף א מענטש רעדן צו זיך, איך בין מסכים צו דילן מיט די פעין פון די אימאשען. דאס טייטש אזוי, צען מינוט גיי איך נישט זיין עדיקט, גיי איך נישט זיין קאנעקטעד צו סאושעל מידיע, און איך גיי פילן ווי כאילו איך לאז אויס די וועלט, אזוי ווי כאילו איך, ס'גייט מיך פעלן נייעס. סאו צען מינוט, צען מינוט קען איך באשטיין צו האבן די פעין, פון נישט זיין קאנעקטעד צו די וועלט. ס'גייט וויי טון די ערשטע וואך, נאך א וואך צוויי, אבער דארף עס טון יעדן טאג, נישט אויסלאזן א טאג, יעדן טאג זאל ער נעמען די זעלבע צייט אין טאג, נישט איך גיי טון די צען מינוט באלד, איך גיי טון די צען מינוט באלד, איך גיי טון ניין, ס'וועט זיך קיינמאל נישט דערנעמען, ניין אזייגער, ניין אזייגער, צען מינוט, פון ניין ביז צען נאך ניין, ווייס איך נישט פון קיין פאון, יא, נישט ער זאל נעמען די צען מינוט ווען ער ווייסט אז יעדע נאכט שלאפט ער דעמאלטס פיר אזייגער, פון פיר ביז צען נאך פיר, יא, ער זאל נעמען די צען מינוט וואס ער קען האבן דערפון אויף זיך, ס'איז נארמאל, און די צען מינוט לאגט ער אויס. שוין. און אזוי זאל ער טון יעדן טאג, און נאכאמאל מיט די געדאנק, איך גיי האבן פעין.

אז אפילו איך גיי נישט פילן, אפילו איך גיי נישט וויסן וואס טוט זיך אויפן וועלט, עס גייט אריבער גיין א שטיק צייט, ער וועט אנהייבן צו כאפן, עי, ס'איז אזוי געשמאק, ווייסט, אזוי ווי, ער וועט נישט כאפן אין וואסערע א ספיידער-וועב ער איז געווען, ווען ער איז געווען ענטענגלד אין סאושעל מידיע, איינמאל ער וועט אנהייבן צו כאפן ווי רואיג די לעבן איז, וועט ער אפילו נישט פארשטיין, ווי אזוי בין איך אמאל געווען עדיקטעד צו סאושעל מידיע? אבער קודם דאס גייט געשען פון אנפאנג צוביסלעך, מען הייבט אן צען מינוט צופרי און גיי אפאר וואכן שפעטער צען מינוטן ביינאכט, נאכדעם ביז א דריי חדשים מען וועט זען אז די גאנצע זאך גייט זיין די עדיקשאן גייט ווערן אויס, אזוי ארבעט די זאכן, מען דארף פלעין סלאולי, ארבעטן נאכדעם וועט מען אנקומען צו א פוינט ווי מ'וועט נישט זיין עדיקטעד. נאך א שאלה. יא מ'קען גיין ווייטער. עמ, איינער פרעגט אזא שאלה, הלכה'דיג מעג איך האבן א, מעג מען האבן אינטערנעט אן א פילטער? און ער פרעגט אזוי, זאגט ער, אה, שמיני זאגט אז נישט. קיצור די שאלה גייט אזוי, די שאלה איז, ער האט, ווען ער לייגט ארויף א פילטער, זאגט ער ביי זיין ארבעט, זאגט ער יעדע פילטער וואס ער לייגט ארויף שטערט אים די ארבעט. יא און ער קען נישט. וויפיל פילטערס ער האט שוין געלייגט, ער האט גערעדט מיט יעדע קאמפאני, צו ס'איז טעג, צו וועלכע וועלכע קאמפאני ער האט גערעדט, ער האט געטרייט, ס'גייט נישט, ס'שטערט אים די ארבעט, ער קען נישט אנקומען איבעראל צו די זאכן וואס ער דארף עס האבן, און ס'שטערט אים. סאו האט ער אזא שאלה, דאס מיינט צו פרעגן אויב אזוי דארף איך גיין ארבעטן א צווייטע ארבעט, אדער איך מעג בלייבן ארבעטן אפילו אן א פילטער, אדער איך דארף גיין ארבעטן א פלאץ וואס איז נישט דא קיין אינטערנעט, אדער איך דארף נעמען א צווייטע דזשאב. וואס ס'ארבעט יא א פילטער? דאס איז זיין שאלה. יא? זאג איך, און די תשובה גייט אזוי, זאג איך, איך וויל זאגן, מענטשן מיינען אז אינטערנעט, יא, די ווארט אינטערנעט איז ביי מענטשן געווארן א א מורא'דיגע, ווייסט, מענטשן קוקן אן אינטערנעט, אינטערנעט איז א, איז א, איז א פארכי ווארט. יא? שוין. אינטערנעט איז, און און אזוי ווי מ'זאגט, אינטערנעט אן א פילטער איז איז סם המוות, אסור, יא? ס'איז נישט ריכטיג. יא, א אינטערנעט איז נישט קיין סם המוות. יא, ווען מען גייט אויף די אינטערנעט פלעצער ווי מען טאר נישט, דעמאלטס איז עס סם המוות. אויב א נארמאלע מענטש, יא, ס'איז דא מענטשן זענען נארמאלע מענטשן. יא, ס'איז דא מענטשן זענען נארמאלע מענטשן. א נארמאלע מענטש, ס'איז דא. איך זאג נישט, יעדער מענטש דארף זיך קענען. יא. דארף מען פרעגן יעצט הלכה, יא, יעדער מענטש, יעדער מענטש דארף זיך קענען, יעדער, מען טאר זיך דא נישט לאזן נארן, יא, די הלכה איז, די הלכה איז למשל, כ'וועל פרעגן אזוי, א טעלעפאון איז א, איז א, איז א שלעכטע זאך? יא, מען קען אנקומען צו פלעצער ווי מען דארף נישט, יא, אבער א טעלעפאון איז א עקלדיגע זאך? ניין. טעלעפאן איז זייער א גוטע זאך. א קאר איז א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך? זייער א גוטע זאך. א קאר איז זייער א גוטע זאך. איי ווען א מענטש האט א קאר קען ער אנקומען צו פלעצער וואו מען טאר נישט, וועגן דעם ווערט נישט א קאר א שלעכטע זאך. א קאר איז א גוטע זאך. מען קען אנקומען צו שלעכטע פלעצער. יא. יא. יא. אבער על כל פנים סתם א קאר, די ווארט קאר, די ווארט טעלעפאן, איז א גוטע זאך. מען קען אנקומען צו פלעצער ווי מ'טאר נישט, ווען מען נוצט עס פאר שלעכטע זאכן, יוז איך די קאר פאר א טול, יא, אזא א סקרול דרייווער איז א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך? זייער א גוטע זאך, איינער גייט און ער נוצט די סקרול דרייווער צו לעכערען יענעמס קאפ, יא, נוצט ער די נוצט ער די סקרול דרייווער צו לעכערען איינעמס קאפ, עס איז א שלעכטע זאך, אבער די סקרול דרייווער ווערט נאכנישט שלעכט, ער נוצט עס פאר א שלעכטע זאך, אינטערנעט איז בעצם נישט קיין שלעכטע זאך.

פאלט אים אפילו נישט איין, עס קומט אים אפילו נישט אריין אין געדאנק און באטראכט, וואס עפעס? יא, ווען ווען מען זאל ארויסקומען מיט א קול קורא אז מען טאר נישט דייעלען נאמבער עיט, ווען אנפאנג פון די טעלעפאן, איך זאג ענק, יעדער מענטש וואלט געגאנגען צו פלעצער וואו מען טאר נישט, יא, ס'איז אבער א נארמאלער מענטש פאלט נישט איין, וואס, איך בין משוגע? א טעלעפאן ניץ איך, איך וויל קאלן איינעם, ניץ איך א טעלעפאן, אדער איך וויל טעקסטן יענעם, וואס, א טעלעפאן איז נישט קיין סכנה, די סכנה איז נישט די אינטערנעט איז נישט די סכנה, סכנה איז נישט קיין אינטערנעט, יא מען קען מען קען מען קען מיט אינטערנעט אנקומען צו א מקום סכנה, יעצט אויב א מענטש ווייסט ער האט א אינטערנעט און ער ווייסט ער גייט קיינמאל נישט ארויף צו קיין פלעצער וואו מען טאר נישט יא און און און ער נאר ער האט א גישה צו די אינטערנעט קיינער האט נישט קיינער האט נישט די פלאץ ווי

ווייל דארט אין יענע הויז איז דא א פרוי, איך וויל אריינגיין אין די הויז, דארט איז דא א פרוי, די תירוץ איז כל זמן עס איז נישט קיין יחוד איז נישט קיין פראבלעם, כל זמן איך בין נישט אין א מצב פון יחוד איז נישט קיין פראבלעם, אז א מענטש האט האט א אינטערנעט און ער איז נישט אין די מצב פון עבירה ער זוכט נישט קיין שלעכטס און אזוי סאו וואס איז די פראבלעם, סאו איטס נאו פראבלעם, די שאלה איז אבער טאמער ווען א מענטש ווייסט ביי זיך. אז ער קען יא, אז א מענטש ווייסט ווען ער האט א אינטערנעט, ער האט ער האט שוואכע מינוטן, יא, פריער האב איך גערעדט א מענטש וואס איז א נארמאלע מענטש, אבער איך רעד א א מענטש, ס'כאפט אים אן, א נארמאלע מענטש, א נארמאלע מענטש ס'כאפט אים אן שוואכע מינוטן, יעצט אויב איז א נארמאלע מענטש ס'כאפט אים אן שוואכע מינוטן, יעצט וואס זאל ער טון? יעצט עטס זאגט אזוי, מ'זאל ארויפלייגן א פילטער, יעצט א פילטער איז זייער א גוטע זאך, אבער אויב עטס ווייסט. יא, איך שטעל מיך פאר אז עטס ווייסט דערפון, אז ווען ס'כאפט אן די שלעכטע מינוט, יא, זוכט מען עצות וויאזוי צו ברעכן די פילטער, יא? יא, סאו אין אנדערע ווערטער, סאו וואס האט די, סאו וואס האט די פילטער למעשה געטון? נאכאמאל, ווען ער האט די גוטע מינוט, זוכט ער עס נישט, ווען ער האט די שלעכטע מינוט, איז ער. איך מיין, איך זאג אזוי, איך מיין, די בעסטע זאך איז, אויב א מענטש זעט ער האט א שוואכקייט, אז ס'כאפט אים אן א שוואכע מינוט, זאל ער מאכן א גדר אז ער זאל נוצן די אינטערנעט אזוי ווי א פרוי. אזוי ווי א פרוי איז אסור ביחוד, זאל די אינטערנעט זיין אסור ביחוד. ער זאל אלעמאל נאר קוקן אויף די אינטערנעט ווען ס'איז דא א צווייטע מענטש וואס איז דא אינדערום, וואס ער קען וואס ער קען קוקן ווי ער גייט, אדער ער זאל זיין קאנעקטעד, יא ס'איז דא היינטיגע צייטן, יא כ'קען קאנעקטן מיין וועבסייט, כ'קען זיין קאנעקטעד צו א צווייטן, און איך בין קאנעקטעד צו די. איך בין קאנעקטעד צו די צווייטע מענטש און די און די צווייטע מענטש קען זעהן ווי איך גיי אריין יא און דאס איז די בעסטע איך מיין אז דאס איז די בעסטע עצה ווייל איך וויל זאגן אזוי די פילטערס די פילטערס האב איך שוין איך איך איך האלט אין איין הערן פון מענטשן יא די די א מענטש האט א פילטער איך האב שוין געהערט פון כמה וכמה מענטשן ווען זיי האבן נישט קיין פילטער גייען זיי קיינמאל נישט זוכן קיין שלעכטס די רגע וואס זיי האבן א פילטער איז דא א רייץ איך וויל צוברעכן די פילטער.

און א צווייטער מענטש קען זעהן וואס טוט זיך דא אין די צימער, איז נישט דא קיין נושא יחוד. יא, ווייל ס'איז דא א צווייטער וואס ער קען זעהן. אז ס'איז דא א צווייטער וואס ער קען זעהן וואו איך בין, איז עס א מורא'דיגע זאך. יא, איך האב איך האב איינער וואס האט, ס'איז עפעס אזא פראגרעם היינט. וויאזוי? וועב קאווער.